מיר וועלן היינט ממשיך זיין מיט'ן אויבערשטנ'ס הילף אין די סיפורי צדיקים, וואס מען קען זיך אפלערנען פון די סיפורי צדיקים ווי מען דארף זיין מקושר צו א צדיק, מען דארף פאלגן דעם צדיק, און דער צדיק איז דער וואס ער ווייזט אונז ווי אזוי זיך צו פירן, ווי אזוי צו גיין על פי דרך התורה והמצוות, און ווי געזאגט לעצט מאל, משה רבינו זאגט אין תורה, אנכי עומד בין השם וביניכם, אז משה רבינו איז דער וואס איז מחבר און איז מקשר אידן מיטן אייבערשטן און אזוי איז יעדער משה שבכל דור ודור. און אנהייבן אזוי ווי אלעמאל מיט דעם ענין פון די וויכטיגקייט און די גרויסקייט פון אמירת תהילים. געווען ערב ראש השנה תר"ד,

קראָנשטאַט איז גלײַך לעבן פּעטערבורג. פּעטערבורג איז די עיר הבירה פֿון רוסלאַנד, און ער איז צוגעפֿאָרן צו קראָנשטאַט. ס'איז געווען אַ סך ייִדן וואָס מ'האָט זיי נעבעך גענומען בכּוח אין צבֿא אין די אַרמיי, און די חיילים, די ייִדישע חיילים וואָס זענען געווען דאָרטן אין די צבֿא, האָבן זיך געבעטן אַז זיי ווילן אַז דער צמח צדק זאָל קומען זיך טרעפֿן מיט זיי. און זיי האָבן געמאַכט פֿאַרן צמח צדק אַ גאַנצן מצעד. זיי האָבן זיך אַוועקגעשטעלט אַלע אַזוי ווי חיילים שטייען און געוויזן אַז דער רבי איז זייער מפֿקד. די חיילים האבן געזאגט דעם רבי'ן, רבי, מיר האבן געארבעט זייער שווער צו אויסרייניגן און צו גלאנצן די קנעפלעך פון אונזערע בגדי, פון אונזערע קליידער פון די צבא, יעצט בעטן מיר ביי דיר רבי, פליז זיי אזוי גוט און דו טו פאר אונז, וואש אויס און רייניג אויס און מאך ס'זאל גלאנצן אונזערע נשמות וואס די וואס די רוסישע ארמיי האט אונז משחית געווען, און זיי האבן זיך אלע צואוויינט זייער שטארק, אסאך פון די חיילים האבן געקענט תהילים בעל פה, און ווען זיי פלעגן גלאנצן די קנעפלעך ווען זיי דארפן זיך שטעלן פאר זייער מפקד פלעגן זיי זאגן תהילים. האט דער רבי דער צמח צדק געזאגט פאר זיי פאר די חיילים האט ער געזאגט א מאמר און דער מאמר האט זיך אנגעהויבן מיט די ווערטער פונעם פסוק מחיתי כעב פשעיך כ'וועל אפמעקן דיינע דיינע עבירות אזוי ווי א וואלקן וואס קומט און גייט דער מאמר איז געווען אויף אידיש און נאכדעם האט דער צמח צדק זיי געזאגט די קנעפלעך וואס איר דערציילט מיר אז מען וואשט זיי און מען שייערט זיי און מען רייבט זיי און מען מאכט זיי זאלן גלאנצן, ווי מאכט מען עס? מען מאכט עס מיט זאמד און מיט וואסער, מען נעמט זאמד און וואסער און מען רייבט עס אויף די קנעפלעך ביז זיי ווערן ריין און ביז זיי גלאנצן. און דער צמח צדק האט ממשיך געווען אז חול, זאמד, דאס איז אותיות פון תהלים, און מים, וואס איז די וואסער? די וואסער איז די טרערן וואס זיי וואשן אויס. און דער צמח צדק האט געענדיגט זיי זאגן, היינט איז ערב ראש השנה, און א מענטש דארף זען אויסצורייניגן, אויסצורייניגן און אויסשייערן, און מאכן ס'זאל גלאנצן זיך אליין. וויאזוי טוט מען עס? מען טוט עס מיט זאגן תהלים, מיט וויינען מיט אסאך טרערן און פון טיפעניש פון הארצן. נאר פון צווייטן זייט דאס מוז זיין טאקע מיט טרערן און פון טיפש פון טיפעניש פון הארצן אבער ס'דארף זיין אויכעט מתוך שמחת הנפש מ'דארף עס טון מיט שמחה מיט א אמת'ע שמחה די חיילים האבן געזאגט דעם צמח צדק אז א שטאט אז מ'גייט איינעמען א שטאט קען מען עס נישט איינעמען מיט קיין טרערן איינעמען א שטאט איז נאר מיט א מארש אז מ'גייט אין א מ'גייט אין איינעמען א שטאט גייט מען מיט א מארש און ס'איז דא א טעם מיוחד פארוואס דער צמח צדק האט גערעדט פאר די חיילים, דער צמח צדק האט מסיים געווען, דער צמח צדק האט מסיים, ס'איז דא א ספעשל, דער רבי זאגט אז ס'איז דא א טעם מיוחד פארוואס דער צמח צדק האט דאס דערציילט

וואס מען דערציילט פון די אלטע חסידים ווי זיי האבן זיך געפירט, ווי מען קען זיך אפלערנען פון זיי וויאזוי מען דארף זיך פירן, ווי זייער הנהגה איז געווען, און עס איז דא אסאך וואס דער פריערדיגער רבי שרייבט, און עס איז דא אסאך וואס חסידים שרייבן וואס זיי געדענקען עלטערע חסידים ווען זיי זענען געווען נאך יונג און זיי האבן זיך געלערנט פון זיי וויאזוי מען דארף זיך פירן, אין דעם דברי ימי החסידים איז אביסל אויף א אנדערע סארט אופן. אנשטאט ס'זאל זיין טויזענט טויזענט זיי מער חסידים פון די חשובע און די אויסגעקליבענע מענטשן וואס זענען געווען חסידים פון די פריערדיגע רביים איז זאגט ער דער וואס דער עורך פון דעם התמים זאגט ער דעם מאל ברענגען מיר א תיאור פון א מענטש וואס ער געווען פון די גרעסטע גדולי החסידים האט ער געשטאמט און ס'איז געווען סיבות מסיבות שונות איז ער לא עלינו נתרחק געווארן אויף א פאר יאר פון אידישקייט און ער איז פארשלעפט געווארן אין דעם פרייען לעבן צוליב זיינע שכנים און צוליב זיינע חברים, און נאך וואס ס'האט געטראפן עפעס בגזירת השגחה פרטית, די השגחה העליונה האט געטראפן עפעס, און ער איז נתקרב געווארן צוריק און ער איז געווארן א איד א כשר און א נאמן לה' ולתורתו. אט דעס אט די מעשה איז נתפשט געווארן צווישן צווישן חסידים און ס'איז געווען אסאך נוסחאות און ס'איז געווען אסאך גרייזן אין די מעשה דערפאר איז די מערכת פון התמים האט געבעטן ביי דעם פריערדיגן רעבן אז ער זאל איבערגעבן פון זיינע רשימות וואס ער האט פארשריבן אין זיין יומן וואס ס'ווערט דערמאנט אט די מעשה דער פריערדיגער זיי שרייבן אז דער פריערדיגער רבי האט צוגעהערט צו זייער בקשה, און דא גיבן מיר אייך איבער די שטיקלעך רשימות וואס דער פריערדיגער רבי האט געשריבן לויט די יארן און דערציילן די מעשה וואס איז פאסירט מיט יענעם אידן. די רשימה פונעם פריערדיגן רבין הייבט זיך אן, פעטערבורג, יום ג', י"א שבט, תשע"ב, און ער האט עס געשריבן אין מלון אסתרי און אין חדר תקכ"ז, זיין נומער פון חדר איז געווען פינף הונדערט מיט זיבן און צוואַנציק, פריערדיגער רבי איז געווען א מוראדיגער מסודר אין זיין שרייבן אין אלע זאכן, אז ער שרייבט דעם טאג און ער שרייבט אין וועלכן מלון און ער שרייבט אין וועלכן צימער ער איז געזעצן. דער פריערדיגער רבי הייבט אן די מעשה, איך בין יעצט צוויי צוועלף דרייסיג, האלב נאך צוועלף, האלב איינס. נאכמיטאג בין איך אנגעקומען מיט די מיט די גיכע באן עקספרעס אזוי שרייבט דער פריערדיגער רבי מיט די עקספרעס בין איך געפארן פון פאריז ביז פעטערבורג איך בין יעצט יום ג' י"א שבט בין איך אנגעקומען פון פון פאריז ביז פעטערבורג פעטערבורג איז ווערט אנגערופן לענינגראד פעטערבורג דאס איז די עיר הבירה פון רוסלאנד און דער דער פארן די באן פארט א גאנצע צייט רוב צייט וואס זי פארט פארט זי לעבן לעבן דעם ים פון פראנקרייך, און זי לעבן דעם ים פון פראנקרייך און אויכעט פון איטאליע, זי פארט א גאנצע צייט לעבן דעם חוף, לעבן דעם חוף הים, און דאס איז די וועג פון די באן, אזוי פארט די באן, ס'גייט פון פאריז, ער שרייבט דאך אז ער איז געפארן פון פאריז ביז פעטערבורג, זאגט דער רבי אז ס'גייט פאריז, דערנאכדעם קומט עס אן אין מארסעל, ס'קומט אן אין ניצע, ס'קומט אן אין מאנטע-קארלא, אין מענטאן, אין וויטאמיליע, און דערנאכדעם גענוע, און פראנקפורט, בערלין, קעניגסבערג, דערנאכדעם קומט עס אן אין קאוונע, דערנאכדעם קומט עס אן אין פעטערבורג, דאס איז די פלעצער וואו די באן שטעלט זיך אפ אין די אלע ערטער וואס מען האט אויסגערעכנט. צוויי שעה בין איך געווען אין שטאט, האב איך מודיע געווען מיין מיין באקאנטן, ער שרייבט נישט ווער דאס איז, אז איך בין צוריק געקומען איך בין אין פעטערבורג, אבער וויבאלד איך בין געווען זייער פארמאטערט פון אזא לאנגן וועג, האב איך געוואלט פארשרייבן וואס האט זיך מיר געטראפן אויפן וועג, האב איך געזאגט צו מיין באקאנטן אז ער זאל קומען צו מיר ניין אזייגער ביינאכט, יעמאל קען איך זיך טרעפן מיט אים. דער פריערדיגער רבי האט דאך געפארן אין פאריז און פון פאריז אין די אלע ערטער וואו ער געפארן ווי מיר זעהן שפעטער אין די מעשה איז געווען מיט א שליחות פון זיין טאטן פונעם רעבן רש"ב נשמתו עדן במילא דאס וואס ער שרייבט דא אז ער אז ער האט מודיע געווען זיין באקאנטן אז ער איז דא האט זיך געדארפט טרעפן מיט אים מסתם אויף די שליחות פון זיין טאטן איך בין געפארן מיט די באן וואס הייסט עקספרעס, און יעדער איינער וואס פארט אויף די באן האט אליין א צימער, ווייל אלע מענטשן וואס פארן מיט די באן האב יעדער איינער האט זיך אליין א צימער. מוצאי שבת פרשת בא, מוצאי שבת פרשת בא, אור ליום ט' שבט, זונטאג איז געווען ט' שבט, עלף אזייגער ביינאכט איז די באן ארויסגעפארן פון פאריז, ווען איך בין אריינגעגאנגען אין מיין צימער, דער צימער איז געווען מספר, דער נומער פון דער צימער איז געווען דריי, האב איך געזען אז ס'איז זייער אינטערעסאנט, זייער שיין מסודר, ס'איז דא דארטן א טיש מיט א בענקל און א שיינע בעט, און ס'איז דא דארטן א צימער וואו מ'קען זיך ארומוואשן, צווישן די יעדן צוויי צימערן איז געווען א צימער וואס מ'קען זיך ארומוואשן, און מסתם א שירותים אויכעט, א בית הכיסא. און ווען איינער איז אריינגעגאנגען האט דער צווייטער נישט געקענט אריינגיין, און ס'איז געווען אויכעט אויפן טיש איז געווען זייער א שיינעם לאמפ וואס האט באלייכטן זייער שיין דעם צימער, איך האב געטראכט, כ'האב געמיינט אז איך האב אזא שיינעם טיש מיט א בענקל מיט אלע זאכן אז כ'על קענען פארנדיג כ'על קענען שרייבן די זאכן וואס כ'האב אויפגעטון אין פאריז און שרייבן די רשימות וואס איך האב געטון און וואס איך בין געפארן. אבער אזוי ווי נאר די באן האט אנגעהויבן צו פארן האב איך געזען אז דאס איז דאך א עקספרעס טרעין, ממילא פון אזא גיכקייט ווי די באן פארט קען מען בשום אופן נישט שרייבן, אבער מען קען שרייבן נאר נקודות אויף נישט צו פארגעסן, און דאס איז אויכעט מיט זייער גרויסע שוועריקייטן צו שרייבן אפילו נקודות. זונטאג אינדערפרי ט' שבט, מען איז ארויסגעפארן מוצאי שבת, זונטאג אינדערפרי ט' שבט איז מען אנגעקומען איז מען אנגעקומען אין דעם ערשטן סטאפ אין דעם ערשטן חניה וואס ווי געזאגט פריער אז פון פאריז איז מען געפארן אין מארסעל דארט האט מען זיך אפגעשטעלט אויף 10 מינוט און גלייך נאך דעם האט די באן ווייטער געפארן דער וואס פלעג ארום גיין און פלעג משרת זיין די מענטשן אויף די באן וואס האט געארבעט פאר די באן האט מיר מסביר געווען זאגט דער פריערדיגער רבי אז ווען מ'עט אנקומען אין מאנטע קארלא און דערנאכדעם אז מ'עט זיין אין ווענטימיליע און אין בורדעגערי איז אין יעדער פון די יענע וועט מען זיך אפשטעלן אויף פופצן מינוט, און ווען מען וועט קומען צו ניצא און אין מענטאן, ניצא איז מסתם ניס, ווען מען וועט קומען צו ניס און אין מענטאן דארטן וועט מען זיך אפשטעלן מיט די באן א האלבע שעה. און ער האט אים אויכעט צוגעלייגט, דער וואס ארבעט פאר די באן האט צוגעלייגט צום פריערדיגן רבי'ן, אז ווען די באן העט אנקומען צו דעם פארן רוב וועג אז זי העט פארן אויפן חוף, אויפן חוף הים, לעבן דעם ים פון דעם פראנצויזישן ים און דעם איטאליענישן ים, יעמאלט פארט ער אסאך פאמעליכער, ס'וועט נישט זיין אזוי גיך ווי ביז יעצט, פארוואס? ווייל די אלע וואס זיי פארן מיט די באנען זאלן קענען ארויסקוקן, זאלן קענען האבן הנאה פון די זייער זייער שיינע זען דעם ענין פון די שיינקייט פון דעם ים און ארום דעם ים און זען די שיינקייט פון דעם טבע אזוי האט געזאגט דער דער דער גוי וואס ארבעט פאר די באן האט דערציילט דעם פריערדיגן רבי'ן דער רבי איז ממשיך מיט א גרויסע בענקעניש האב איך געווארט אז מיר זאלן שוין אנקומען אין מענטאן פארוואס ווייל מיין טאטע דער רבי נשמתו עדן הרב הקדוש נשמתו עדן און מיין מאמע מיין מיין מאמע מיין מיין לערערן אמי מורתי הרבנית זענען געווען אין מענטאן און ווי מען האט זיך צאמגערעדט פאר איך בין געפארן אין פאריז אז ווען איך בין ארויס געפארן פון מענטאן אוועק געפארן פון מיין טאטן צו פאריז ווי ס'ווערט פארשריבן אין מיין רשימה וואס איך האב געשריבן אין ג' לחודש שבט האבן מיר זיך אפגעמאכט אז ווען איך וועט צוריק פארן דורך מענטאן וועט מיין טאטע דער רבי רש"ב עט קומען צו דעם וואקזאל וואו זי די באן שטעלט זיך אפ, און יעמאלט וועל איך זיך טרעפן מיט מיין טאטן, און כ'ל אים איבערגעבן די אלע פרטים וואס איך האב אויפגעטון אין פאריז, און יעמאלט וועט ער מיר קענען געבן אויכעט הוראות ווי מיט די אופני העבודה וואס איך זאל דארף טון ווען איך קום אן אין פעטערבורג, און ווען איך קום אן אין פון פעטערבורג אין מאסקווע. און האט ער אים געזאגט אז ווען מ'וועט קומען אין מענטאן און זיך אפשטעלן אויף א האלבע שעה, וועט ער זיך קענען טרעפן מיט זיין טאטן, און דער טאטע האט אים איבערגעבן, ער האט איבערגעבן דעם טאטן אלץ וואס ער האט אפגעטאן אין פאריז ווי ער האט זיך געטראפן מיט די מענטשן וואס ער האט אים געהייסן, און דער טאטע האט אים געגעבן הוראות ווייטער וואס צו טאן אין פעטערבורג און אין מאסקווע. ס'איז געווען ניין דרייסיג איז דער איז די באן אנגעקומען אין מענטאן. נאך פאר די באן האט זיך אפגעשטעלט האב איך שוין געזען מיין הייליגן טאטן האב איך שוין געזען ווי ער זיצט אויף איינע פון די בענקלעך אין דעם אין דעם אולם וואס מען ווארט דארטן ווען דער וואקזאל קומט אן די מענטשן ווארטן אויף די וואס קומען אן און די וואס דארפן ארויף גיין אויף די באן און ס'געווען דארטן זייער גרויסע פענסטערס וואס ס'געווען אפן צו די ווער די באן קומט אן און איך האב שוין געזען מיין טאטן דורך די פענסטערס אז ער זיצט דארטן און ער ווארט אויף מיר און אזוי ווי די באן האט זיך נאר אפגעשטעלט אזוי ווי צום סוף ווען די באן קומט אן ערגעץ פארט זי פאמעלעך האט ער שוין געזען זיין טאטן און אזוי ווי די באן האט זיך אפגעשטעלט בין איך גיך ארויסגעלאפן פון דעם באן און בין געגאנגען אין דעם אולם וואו מענטשן ווארטן דארטן און בין גלייך צוגעלאפן צו מיין טאטן מיין הייליגער טאטע האט מיר געטראפן מיט א זייער א ליכטיגן פנים און מיט זייער א געשמאקן און א ווייכן שמייכל וואס איז ליגט אויף זיין הייליגן פנים, און דער שמייכל און דער דער ליכטיגן קוק גיט א העלפט העלפט אונטער די הארץ, ס'היילט אויס די הארץ, און ס'גיט אסאך עידוד ווען מ'זעט דאס. אפאר מינוט איז אריבער געגיין, וואס איך האב געפרעגט דעם טאטן און ער האט מיר געפרעגט וואס וואס איך מאך, וויאזוי מ'פילט זיך, ווי איז געווען, דערנאכדעם האב איך איבערגעגעבן דעם טאטן די גאנצע זאך וואס כ'האב אפגעטון אין פאריז, איך האב אנגעהויבן שוין דערציילן וועגן דעם וועגן מיין ערשטן באזוך אצל אויכעט מיט דער פריערדיגער רבי שרייבט פינטעלעך ער וויל נישט דערציילן מיט וועמען ער האט איבערגעגעבן דעם טאטן דעם ערשטן ביקור וואס ער האט געמאכט ביי דעם און דעם מענטשן און איך האב געענדיגט מיין באריכט מיט די אסיפה די לעצטע אסיפה וואס איך האב געהאט אין מיין מלון וואס הייסט גאר די נארד אין מיין צימער וואס איז געווען צוויי הונדערט און דרײַ און צוואַנציק בחדר רי"ש כ"ף ג, און ס'איז געווען זיבן אזייגער ביינאכט מוצאי שבת, איז געווען דער מידינג דארטן ביי מיר אין האטעל, און כ'האב איבערגעגעבן דעם טאטן די החלטות וואס איז געווען ביי דעם מידינג. מיין טאטע האט זייער געווען צופרידן פון די פון די הצלחה פון מיין נסיעה, און האט מסדר געווען גלייך די אלע עניינים וואס איך דארף טון אין התעסקות הכללית וואס איך דארף טון אין די כללית'דיגע עניינים בעתיד ווי געזאגט פריער ווען ער וועט אנקומען אין פעטערבורג און דערנאכדעם פארן אין מאסקווע און טון און דער רבי האט געגעבן א אישור אויף דעם תוכנית אויף דעם פלאן פון די ארבעט וואס לויט דעם דארף איך זיך אפשטעלן אין פעטערבורג נישט מער ווי א טאג מיט א האלבן און אין דעם טאג מיט א האלבן דארף איך האבן א אסיפה מיט השתתפות מיט פינטעלעך פון דעם און דעם, און אויכעט גיין א וויזיט ביי דעם און דעם, און אין דאנערשטאג זאל איך שוין זיין אין מאסקווע, און דארטן אין דעם טאג זאל איך גלייך פארן פון מאסקווע זאל איך פארן דורך סמאלענסק און קראסנאיע זאל איך פארן צוריק אין ליבאוויטש. דינסטאג ה' שבט דארף איך זיך משתתף זיין אין א אסיפה וואס וועט זיין אין קיעוו, און אין מאנטאג און דינסטאג וואס וועט זיין א' און ב' אדר דארף איך זיך נאכאמאל גיין אין פעטערבורג זיך משתתף זיין אין א אסיפה אין פעטערבורג, און אין טאג פון ז' און ח' אדר דארף איך קומען צוריק צו מענטאן און געבן דעם טאטן איבערגעבן פרטים מדויקים אויף די אלע ערטער וואס ער איז געווען, און אויף די אלע אסיפות וואס ער האט געהאט, און די אלע החלטות און די אלע זאכן וואס ער האט אויפגעטון מיט די אסיפות. דער משרת פון די פון די באן איז צוגעקומען צו מיר, ווען איך בין געשטאנען און גערעדט מיט מיין טאטן און מען האט געמאכט, איך האב אים איבערגעגעבן וואס איך האב געטון אין פאריז, מען האט מיר געגעבן די אלע זאכן וואס געזאגט פריערט, איז ער צוגעקומען צו מיר און ער זאגט מיר אז איך דארף זיך געבן אונטעראיילן און ארויפגיין אויפן באן, ווייל נאך אפאר מינוט וועט די באן ארויספארן. דער טאטע מיינער, דער הייליגער טאטע האט מיר געבענטשט מיט א הצלחה'דיגע וועג, און איך בין געלאפן גיך און ארויפגיין אויף די מרכבה. מיין טאטע איז געבליבן אין דעם אולם פון וואו מען ווארט דארטן אפ, נאר איז צוגעגיין צו איינע פון די פענסטערס, געווען גאר גרויסע פענסטערס און ער איז געשטאנען ביי די פענסטערס, און ווען די באן האט זיך אנגעהויבן צו רוקן האט ער אויפגעהויבן ביידע זיינע הענט אזוי ווי א כהן, און האט מיר געבענטשט בברכת כהנים. האט מיר געבענטשט אזוי ווי די כהנים בענטשן די אידן. ס'איז אריבערגעגאנגען א פערטל שעה פון ווען די באן האט אנגעהויבן פארן, זענען מיר שוין געווען אין ווענטימיליע, דאס איז דער גבול פון איטאליע. פון דארטן זענען מיר געפארן ווייטער. דער פריערדיגער רבי זאגט אז ס'איז מורא'דיג שיין צו זען ווען די באן פארט אויף חוף הים, און ס'וואלט געווען, זייער וויכטיג מען זאל איך זאל פארשרייבן די שיינקייט פון די מחזות וואס מען זעט די נפלאות השם וואס מען קען זען ווען מען פארט אויף דעם חוף הים אזא לאנגע צייט אבער די צייט איך האב נישט די צייט עס צו טון און איך גיי נאר שרייבן דעם רושם וואס האט אויף מיר געהאט די הזדמנות וואס איך האב זיך געטראפן מיט איינעם פון די קינדער פון די חסידים וואס ער קומט פון א משפחה וואס זייער משפחה נאמען הייבט זיך אן מיט א מ' פארשטייט זיך אז דער פרידיגער רבי וועט נישט זאגן ווער דאס איז וואס לא עלינו צוליב סיבות מסיבות שונות איז ער אראפגעגאנגען מדחי אל דחי און סיבת כל הסיבות און דער אייבישטער וואס ער האט דאך אלעמאל חושב מחשבות לבלתי ידח ממנו נדח אז קיינער זאל חס ושלום נישט אוועקפאלן פונעם אייבערשטן האט אים צוגעטראפן א רפואה וועל איך בעסער שרייבן די רושם וואס האט געהאט אויף מיר די נסיעה וואס איך האב געטראפן דעם און דעם פון משפחת מ' און דער אייבישטער האט געהאלפן אז ער האט אים געשיקט א רפואה משפחת מ' איז א משפחה גרויס מיוחסת ביי אידן, און בקרב החסידים זענען זיי געווען בפרט זייער מיוחס. דער טאטע פון די משפחה האט געהייסן ר' שלמה, ער געווען א ער געבארן געווארן אין די שטאט שין, פרידיגער רבי זאגט נישט וועלכע שטאט, זיין ער געווען א גזע געשטאמט פון א זייער א חשוב'ע משפחה. און דער אייבערשטער האט אים געבענטשט מיט מיט זין און מיט טעכטער און מיט זייער גרויסע געשעפטן אין די אין דעם געשעפט פון דיימענדס און פערל עיקר זיין עיקר מסחר איז געווען אין די גרויסע שטעט פעטערבורג און מאסקווע דארט האט ער געהאט זיינע גרויסע ביזנעס א סך מאל פלעגט ער פארן אויכעט אין פאריז ער פלעגט פארן אין אנטווערפן ער פלעגט פארן אין אמסטערדאם צו ברענגען פון דארטן די טייערע דימאנטן, די טייערע שטיינער, און אויכעט די פערל. ר' שלמה איז געווען א זייער א ווארימער חסיד, ווען ער איז נאך געווען א יונגער בחור איז ער נאך געווען א חסיד פון דער פרידיגער רבי זאגט פון זיין עלטער זיידן, פון דעם רבי'ן רש"ב'ס רבי'ן רש"ב'ס עלטער זיידע, דאס הייסט דער מיט דעם צמח צדק'ס שווער, דעם אלטן רבינ'ס זון, דער מיטעלער רבי. און דער מיטעלער רבי האט אים געגעבן א ברכה, א ברכה משולשת, א דרייענדיגע ברכה. אז ער זאל האבן בנים ובנות, זין מיט טעכטער, איין ברכה, און ער זאל האבן עשירות, ער זאל זיין רייך, און אויכעט אריכות ימים. דער זון, דער, דער, דער זון פון ר' שלמה, החסיד ר' מנחם מענדל, האט מיר דערציילט פארוואס זיין טאטע האט זוכה געווען, זיין טאטע ר' שלמה האט זוכה געווען צו ווערן געבענטשט אין א דרייענדיגע ברכה, עס איז ביי מיר פארשריבן אין איינע פון די רשימה'ס פון די פון דעם יאר תו ריש סמך אלף דער פרידיגער רבי דערמאנט נישט דא וואס איז געווען די סיבה, אבער ער ווייסט די סיבה וואס ער האט אים דערציילט פארוואס דער מיטעלער רבי האט אים געבענטשט מיט אזא ברכה. רבי שלמה האט מחנך געווען און געפירט זיינע קינדער לויט די הוראות פון מלמדים חסידישע מלמדים, ווען ער פלעגט פארן צום זיידן דעם צמח צדק פלעג ער מיטנעמען זיינע קינדער אויכעט מיט אים. ווען ס'איז געקומען די צייט פון שידוכים, האט ער זיך משדך געווען מיט די מיט די גרעסטע חסידישע משפחות און מיט גרויסע גבירים, און האט גענומען זיינע קינדער וואס האבן חתונה געהאט, האט ער זיי אריינגענומען פאר שותפים אין זיין מסחר, און דער מסחר איז געווארן ברייטער און ברייטער פון צייט צו צייט. אויכעט זיינע זין און זיינע איידימס זענען געווארן בעלי משפחה, זיי האבן אלע געהאט זין מיט טעכטער, און זיי האבן אלע געעפנט מיט זיין הילף אויכעט בתי מסחר, אויכעט אין דעם אין די האנדלונג פון פון דיימאנד שטיינער, פון טייערע שטיינער און פערל. דער חסיד דער גביר רבי שלמה האט מאריך ימים געווען זייער אסאך ווי ער האט געהאט די ברכה פון מיטעלן רבין, און האט איבערגעלאזט אונטער זיך אסאך קינדער, אייניקלעך און אור-אייניקלעך, וואס זענען געווען זייער גרויסע בעלי שם, זיי האבן געהאט א גרויסן גוטן נאמען צווישן די חסידים, און זיי האבן אויך געהאט א גוטן נאמען און א ערליכן נאמען צווישן די בעלי מסחר וואס האנדלען מיט אבנים טובות ומרגליות. זעקס אזייגער בין איך געגיין אין דעם קרון, אין דעם וואגאן וואס ס'האט דארטן, וואס איז דא דארטן עסן, איך בין געגיין דארטן נעמען א א א סתם א גלאז טיי, ס'הייסט כוס חמין, א ווארעמען גלאז וואסער. און אגב אויכעט בין איך געגיין דארטן דארטן ליינען אפאר וויכטיגע בריוון וואס דער וואס דער טאטע האט איבער האט מיר איבערגעגעבן ווען איך בין געווען אין מענטן, ווי געזאגט פריער האט אים דער רבי נשמתו עדן געגעבן בריוון, און יעצט האט ער געזאגט אז ער'ט טרינקען דארטן א ווארעמע גלאז טיי וועט ער וועט ער ליינען די בריוון. איך קום אריין אין דעם אין דעם אין דעם וואגאן זעה איך אז ביי איינע פון די טישן זיצט א איד און ער זעט שוין אויס נישט קיין יונגערמאן און ער עסט מיטאג וואס עסט ער ער עסט פלייש און ער טרינקט וויין ווען איך בין אריינגעגיין הייבט זיך אויף דער מענטש פון זיין בענקל און ער קומט צו צו מיר און דער האט אן דער היטל אנגעטאן אויף זיין קאפ, און ער גיט מיר זיין האנט אויף שלום, ער גיט מיר שלום עליכם, און ער פרעגט מיר צו איך בין דער זון פון דעם רבין מהר"ש פון לובאוויטש, אדער אפשר בין איך גאר זיין אייניקל. דער פרידיגער רבי איז ממשיך, לכתחילה האב איך געטראכט איך וויל אים אפילו נישט ענטפערן, ווייל ס'האט מיר זייער זייער געמאכט ווייטיג און זייער איך בין געווארן זייער אין כעס, עטב חרא לי, אויף דעם מענטשן וואס ער זיצט און עסט נבילה און טריפה, אבער א מינוט א סעקונדע ארום האב איך געזען אז זיין ער האט אויף זיך פארט עפעס אזא איידעלן פנים, דער פרידיגער רבי זאגט א לשון פנים מפיקים הדרת חן, האב איך זיך בארעכנט און כ'האב אים געענטפערט. און איך האב געזאגט יא איך בין א אייניקל פון דעם כבוד קדושת אדמו"ר מהר"ש מליובאוויטש דער מענטש ווען ער האט דאס דערהערט איז ער געווארן ממש זיין פנים איז געווארן רויט ווי א פייער האט געפלאמט און ס'האט אנגעהויבן צו גיסן טרערן פון זיינע אויגן און ער האט מער גארנישט געזאגט צוריקגעגאנגען זיך אוועקגעזעצט אויף זיין טיש ער האט גערופן דעם מלצר, דער דעם וועיטער, און האט אים באצאלט, און ער האט נישט געענדיגט וואס ער האט געהאלטן אינמיטן עסן, און איז אוועקגעגאנגען, ארויס פון דעם קאראן. איינס אזייגער ביינאכט איז געקומען די באן אין פראנקפורט דע מיין, ס'איז אנגעקומען אין פראנקפורט, דארטן איז מען געשטאנען כמעט א שעה, בין איך אראפגעגאנגען פון די באן צו שעפן אביסל פרישע לופט, און איך זע אז דער מענטש וואס האט וואס האט פריערט געגעסן אין דעם קאראן און האט געוויינט און איז געווארן רויט, גייט אנטקעגן מיר, ער קומט צו מיר, ער קומט צו מיר און ער זאגט מיר אז ער וויל מיר דערציילן א ענין נפלא, א וואונדערליכע זאך וויל ער מיר דערציילן. און אזוי ווי ער האט דאס געזאגט, איז ער אריינגעגאנגען אין א מורא'דיגע התרגשות, און ס'האט אנגעהויבן צו גיסן טרערן פון זיינע אויגן, ביז ער האט נישט געקענט רעדן. און איז אזוי געשטאנען און געוויינט לעבן מיר, און אזוי ווי ער שטייט און וויינט, האט מען אנגעהויבן צו, די מענטשן וואס ארבעטן מיט די באן האבן אנגעהויבן צו זאגן, מען דארף ארויפגיין צוריק, די באן הייבט אן צו פארן ווייטער. איך בין ארויפגעגאנגען אויף מיין וואגאן, ער איז געגאנגען אין זיין וואגאן. אינדערפרי, נאכן פארן א גאנצע נאכט, זענען מיר אנגעקומען אין בערלין. איך בין אראפגעגאנגען פון די באן נאכאמאל צו שעפן אביסל פרישע לופט, און נאכאמאל דער זעלבער מענטש קומט ווייטער אן צו מיר, און ער זאגט מיר א גוטן מארגן, צפרא טבא, און ער האט זיך פארקלאגט פאר מיר אז א גאנצע נאכט האט ער נישט צוגעמאכט קיין אויג, ער האט נישט געשלאפן א גאנצע נאכט. מיר וועלן אם ירצה השם ממשיך זיין קומענדיגע וואך מיט די מעשה וואס דער פרידיגער רבי באשרייבט וועגן דעם אידן וואס ער רופט אים די משפחה זיינע איז הייבט זיך אן מיט א מ' זיין טאטע האט געהייסן רבי שלמה געבארן געווארן אין די שטאט שין און ער איז אראפגעגאנגען פון וועג און האט זיך געטראפן מיטן פרידיגן רבין אויף די באן ווען דער פרידיגער רבי איז געפארן פון פון פאריז צו פעטערבורג און האט אים געטראפן עסן עה טרייפֿע זאַכן און וויין, און ער האָט אים געפֿרעגט, צי ער איז אַן אייניקל, צי אַ זון פֿון דעם רבי מהר"ש, און ס'זעט אויס, אַז ער האָט אָנגעהויבן צו האָבן הרהורי תשובה. ממשיך זײַן אם ירצה השם די קומענדיקע וואָך.